לעילו נשמת הרב אורי עזרא ב ר יוסף יהודה עליו השלום ליום היארצייט שלו ט ו תמוז.
ג' חלקים משיחות ט ו תמוז תשמ ב. איז דער יום האט די שיעור חומש, און ווי דער אלטער רבי זאגט אז מען זאל לעבן מיט דער צייט מיט דעם שיעור חומש יומי,

בשעת מען זאגט לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, איז דאך דאס גופא מדגיש אז א ענין וואס איז פארבונדן מיט שכל, און ולרב דארף זיין תרבה און למעט דארף זיין תמעיט. און בהקדמה לזה זאגט מען אבער אז וואו וועט זיין דער חלק וואו מען וועט געבן רב אדער מעט, וועט עס זיין דער חלק אפגעשטעלט דווקא דורך גורל. איז מען דאס מבאר אין די מאמרים האמורים פון די רבותינו נשיאינו פון אך בגורל תחלק הארץ, אז דאס איז פארבונדן מיט אויכעט מיט דעם ענין הגורל בעבודת האדם, וכידוע תורת הבעל שם טוב אז יעדער ענין שפיגלט זיך אפ אין עבודת האדם, מען דארף דערפון אפלערנען אן אופן וויאזוי צו דינען דעם אייבערשטן, אז מען דערהערט פון ענין פון גורל. און מען דערהערט אז גורל איז פארבונדן מיט כיבוש הארץ און חלוקת הארץ, און דאס זאל געזאגט געווארן האט דערהערט יעדער איד, איז דאך דאס באווייזט אים און איז אים מדגיש און באלייכט אים ער זאל אויסגעפינען אין זיין אין זיין נפש דעם ענין הגורל, און דערמיט האבן אך בגורל תחלק את הארץ דער אמת'ער

בחיק יוטל הגורל מאת השם משפטו, איז אין די חלקי נפש איז דאס אז בשעת ער באזייטיגט אינגאנצן די שכל און חשבונות און מידות שבלב וכל העניינים און ער פארלאזט זיך אינגאנצן ווי ס'וועט אויסקומען על פי הגורל וואס דער גורל איז דאך על פי הוויה מאת השם יוטל הגורל ומאת השם משפטו. וכמדובר אמאל בארוכה אט דער דבר פלא וואס מען געפינט אז די גאונים תשובות הגאונים שרייבן אז אט דער וואס איז ניט מודה בגורל איז כאילו כופר רחמנא ליצלן אין עשרת הדיברות. דאס רעדט זיך ניט וועגן עשרה מצוות נאר כופר אין ענין פון אמיתית עשרת הדיברות וואס עשרת הדיברות עניינם איז געווען פרחה נשמתם דער ענין פון מסירת נפש על כל דיבור ודיבור, פרחה נשמתם, וואס דאס איז דאך מבואר בארוכה אין די מאמרים אז דער ענין הגורל אין עבודת האדם איז דאס עבודה מצד מסירת נפש, וואס דא איז אים אינגאנצן ניט נוגע שכל, און אינגאנצן ניט נוגע צו געפעלט אים די זאך, צו האט ער מורא פאר די זאך, אדער כיוצא בזה פון די מידות שבאדם, וכיוצא בזה שאר כוחות פנימיים של האדם. און דאס איז דער ענין פון איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, אז אפילו ביי רבי יוחנן בן זכאי, וואס ביי אים איז דאך געווען דער תכלית השלימות אין זיינע כוחות פנימיים, איז דער ענין נאך האט ער נאך א ענין וואס איז ניט נאר א באזונדערע זאך און ניט נאר א העכערע זאך, נאר דאס א ענין וואס אין די עשר כוחות שטייט עס אין אן אופן פון איני יודע, וכמבואר בארוכה לפי ערך ומובן אויכעט ביז בלימוד פון הצדדים האמורים, וואס דאס איז כאמור די הוראה בפועל וואס מן המעשה הוא העיקר, ובפרט נאך אז דאס ווערט דער שיעור חומש פון דעם טאג אז מען נעמט על פי תורת פונעם אלטן רבי'ן, אז מען לעבט מיט דערמיט, נעמט מען מיט די הוראה אז דאס איז א זיכערע זאך אז דאס איז לאלה תחלק הארץ. מען דערזעט א אידן קען מען אויף אים אנווייזן מיטן פינגער און זאגן אז אט דא שטייט א איד, אחד אדער אחת אדער א קטן אדער א גדול, ווארום הקטן איז אויכעט יורש את הכל, וענין ארץ ישראל איז דאך א ענין פון ירושת נחלת עולם איז א זיכערע זאך אז לאלה תחלק הארץ, אבער אין וואס פאר אן אופן וויל דער אייבערשטער אז דאס זאל זיין, און זאגט עס אויכעט אין א לשון של הבטחה, אך בגורל תחלק את הארץ, כמבואר בכמה מקומות, די לשונות הציווי שבתורה האט צוויי אפטייטשן, מען זאגט אן ווי אזוי מען זאל פאנאנדערטיילן את הארץ, און ער איז אויכעט מבטיח אז אך בגורל תחלק הארץ לשון עתיד, אזוי וועט עס פאנאנדערגעטילט ווערן, אז לא ידח ממנו נדח, און אפילו א איד וואס מען דארף מיט אים אנהייבן רעדן, וועגן אלף בית פון כל הענינים פון אידישקייט, איז א זיכערע זאך אז ער האט א חלק בארץ, א זיכערע זאך אז ער האט דעם ענין הגורל בנפשו, ואשרי חלקו וגדולה האחריות און די זכות פון א אידן וואס קען דאס ביי אים מגלה זיין דעם גורל שבנפש פון אט דעם אידן, און ער ווערט דעמאלט ווערט תחלק הארץ. ווי ס'איז געווען דער ענין בפשטות, וואס ווען האט מען געקאנט פאנאנדערטיילן תחלק הארץ אפילו צו די וואס זענען געגאנגען בראש אנשי הצבא, און אפילו צו די וואס זיי זענען געווען אין די ראשי צבא וואס כיבשו את הארץ וכו', ווען האט זיך אנגעהויבן די חלוקה, ווען מ'האט ס'איז געווען דער שבע שכבשו. ווי אזוי האט געקאנט זיין כבשו, איז דאס געווען דווקא דורך מסירת נפש, ביז ותפל החומה תחתיה, דורך דערויף וואס מ'איז געווארן איין זאך, מיטן ארון הברית, כמדובר לעיל בארוכה. וואס דאס איז אויכעט בכללות, אז דאס איז דער יום שהוכפל בו כי טוב, טוב לשמים וטוב לבריות, און ווי גערעדט כמה פעמים אז א איד האט אין זיך אליין, וויבאלד את העולם נתן בליבו איז ער כולל און א דוגמא פון דער גאנצער וועלט, האט ער אין זיך שמים און האט אין זיך בריות, ובפשטות ער האט אין זיך די עניינים רוחניים און האט אין זיך די עניינים גשמיים טאקע בהיתר, און אזוי ווי ביי א אידן וואס אויך דער גוף איז א קדוש, אבער אף על פי כן בערך הנשמה איז דאס שמים וארץ. און אין דערויף גופא איז דער חילוק, ווי געזאגט פריער נאך אין א העכערן ענין, דער חילוק פון תורה און מצוותיה. און אויף דערויף זאגט מען אז די שליחות איז ולא בשמים היא, נאר די שליחות איז דווקא אויפטאן בארץ, כובש זיין די ארץ, און ווי אזוי דארף זיין די התחלה, אז צום אלעם ערשטן איז דא דער ענין בגלוי פון דעם גורל, אז דאס איז זיך מגלה. און ערשט דערנאך בשעת ס'איז דא א מצוה וואס דארטן דארף ער האבן לרב, בדוגמא ווי מ'זאגט אז ס'איז דא מצוות וואס ס'דארף זיין דווקא עשרה, ווי דערמאנט פריער עשרה שיושבין ועוסקין בתורה, תפילה, דווקא תפילה אין א ציבור, ס'איז אבער דא א מצוה אז ס'מוז זיין דווקא ווייניגער, ס'מוז זיין דווקא פיר, א ענין התפילין, וואס הוקשה כל התורה כולה לתפילין, טאר נישט זיין מער ווי פיר. אז ער וועט וועלן מאכן מערער, אפילו ער וועט וועלן מאכן צען, איז דאס נישט דער ענין התפילין, נישט מקיים געווען די מצוה ואדרבה עובר געווען אויפן ענין פון לא תוסיפו. וואס דאס איז ווי בפשטות דער ענין פון לרב תרבו און למעט תמעיטו, ווי בדוגמא אויך איז דאך דא די צוויי ציוויים אין תורה, איין ציווי איז שארה כסותה ועונתה לא יגרע, איז אפגעטייטשט אין שלחן ערוך אז ס'איז א מצות עשה מן התורה, מפרנס זיין ביתו ובני ביתו. דערנאך איז דא א מצוה אויף מפרנס זיין נפש העני, און אויף דערויף זאגט מען אין חסידות וואס מבואר בארוכה לעשות משפט וצדקה, אז בשעת אברהם אבינו וואס ער איז דאך געווען א מכניס אורח, און זיכער האט ער אויך מקיים געווען די מצוה פון מפרנס בני ביתו, איז אויף דערויף ביי אים געווען דער סדר אפריער האט ער געמאכט משפט. וויפיל ס'קומט אים ובני ביתו, און געמאכט א משפט צדק, און די גאנצע איבעריגע וואס ער איז דאך געווען אן עשיר מופלג, איז ביי אים געווען כבד בכסף ובזהב מיט אלע הפלאות, איז ביי אים געווען אנגעגרייט און מוכן ומזומן אויף אפגעבן דאס דעם עני. וואס דאס אין די אין דער מצוה גופא דארט דער למעט תמעיט נחלתו, אתם המעט מכל העמים ועל דרך זה ער ביי זיך איז אים גענוג אט דאס וואס ער דארף האבן כדי ס'זאל זיין א גוף בריא און ער זאל קענען דינען דעם אייבערשטן אין אן אופן פון בריאות. וואס היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ואדרבה ער וועט עסן מערער מן המידה, טרינקען מערער מן המידה, אנטון לבושים מערער ווי המידה, ווי מן המידה שלו, איז אט דעמאלט ניט נאר וואס ס'איז ניט קיין תועלת פאר די בריאות הגוף, און ס'איז ניט קיין תועלת אין דעם אופן פון די לבושים, נאר אדרבה דאס איז מבלבל צו דער הליכה, און ס'דארף זיין טאקע לרב תרבה נחלתו דארט וואו מ'דארף האבן א לבוש ארוך, מ'האט אים דעם לבוש ארוך, און דארט וואס ער דארף האבן א לבוש מעט, א לבוש קצר, איז אט דעמאלט האט ער דעם לבוש קצר. וואס על דרך זה כאמור ואדרבה נשתלשלו מהם, וואס קומט אראפ למטה דערפאר אזוי ווי דאס אין די מצוות שנקראים לבושים לאדם איז אויך די מצוות דא לרבתא רבא למטה מיט א אף על פי וואס אלע מצוות טוט ער אין אן אופן פון כל עצמותי און ער איז ניט פאַרבונדן מיט אַן אַנדער זאַך, אינגאַנצן אַריינגעטאָן אין דער מצוה ובהקדמה פון אך בגורל, אָבער די עשיית המצוה מוז זיין אין אַן אופן מסודר, ווי געזאָגט פריער, ארבעה ולא חמישה, און בנוגע צו תפילה בציבור ותורה בציבור וכיוצא, איז דאָס לא פחות מעשרה.